בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף י"ג, ביי אונז דף י"ב עמוד ב' ביי די משנה אונטן זאגט די הייליגע משנה, הריני נזיר לכשיהיה לי בן, א מענטש זאגט ער נעמט זיך אונטער נזירות ווען ס'וועט אים געבוירן ווערן א זון, און טאקע ונולד לו בן, ס'איז געבוירן ביי אים א זון, הרי זה נזיר, ווערט ער א נזיר ווען די זון ווערט געבוירן, וואס איז אבער טאמער נולד לו בת, ס'איז נישט געבוירן ביי אים א זון, ס'איז געבוירן ביי אים א טאכטער, אדער טומטום ואנדרוגינוס וואס דאס איז א ספק זכר און ספק נקבה, אינו נזיר, דעמאלטס איז ער נישט קיין נזיר ווייל היות ער האט געזאגט לכשיהיה לי בן, בן מיינט דווקא א זון נישט א קינד, און ממילא טאמער ס'ווערט געבוירן עפעס חוץ א זון, פשט א טאכטער אדער א טומטום אדער אנדרוגינוס, איז ער נישט קיין נזיר. זאגט אבער די משנה, אם אמר כשיהיה לי ולד, טאמער ער האט נישט געזאגט בן ער האט געזאגט ולד, איז ולד מיינט יעדע קינד, איז אפילו נולד לו בת טומטום ואנדרוגינוס, הרי זה נזיר, איז אפילו ס'ווערט געבוירן א טאכטער אדער א טומטום אדער אנדרוגינוס, איז ער אויך א נזיר, ווייל ולדות אוודאי הייסן זיי, א בן הייסט עס נישט, אבער א ולד הייסט עס יא. זאגט אונז די משנה ווייטער, וואס איז טאמער איינער האט געזאגט, הריני נזיר כשיהיה לי ולד, און הפילה אשתו, זיין פרוי האט מפיל געווען א קינד, יעצט אזוי, אמאליגע צייטן, אין די צייטן פון די תנאים פון די אמוראים, איז געווען אזא זאך א קינד וואס איז געבוירן געווארן נאך זיבן חדשים, און ס'איז געווען אזא זאך א קינד וואס איז געבוירן נאך נײַן חדשים, פשט היינטיגע צייטן ווייסט מען, אז א קינד ווערט געבוירן נאך נײַן חדשים, און טאמער א קינד ווערט געבוירן פאר נײַן חדשים, איז פשט ער איז נאך נישט אינגאנצן גרייט, ווייל נאר נאך נײַן חדשים איז דער קינד אינגאנצן גרייט, אמאליגע צייטן נישט געווען אזוי, אמאליגע צייטן איז טאקע געווען קינדער וואס האבן געדארפט נײַן חדשים, אבער ס'אויך געווען אזא מושג, אזא סארט ולד וואס האט נישט געדארפט נײַן חדשים, נאר נאך זיבן חדשים איז ער געבוירן געווארן אינגאנצן גרייט און פערטיג. יעצט אזוי, אפילו דעמאלטס אין יענע צייטן, ווען א קינד איז געבוירן נאך זיבן חדשים, האט מען נישט געוואוסט וואסערע סארט קינד דאס איז, צי איז דאס א קינד וואס האט נאר געדארפט זיבן חדשים, פשט ער איז פערטיג, ער איז גרייט ס'פעלט אים גארנישט, אדער אפשר איז דאס א קינד וואס בעצם וואלט געדארפט נײַן חדשים, פשט ער איז געבוירן צוויי חדשים פריער, וואס אין אזא פאל איז די קינד געשטארבן, די קינד איז געווען א נפל, און ממילא דא רעדט מען פון א ציור אז א מענטש האט זיך אונטערגענומען נזירות כשיהיה לי ולד, יעצט ווען א מענטש זאגט כשיהיה לי ולד מיינט ער אוודאי א ולד בן קיימא, א געזונטע קינד א פערטיגע קינד טאמער ס'ווערט געבוירן א נישט פערטיגע קינד פון דעם האט ער נישט אינזינען געהאט נאר וואס נאכדעם וואס ער האט געזאגט כשיהיה לי ולד האט זיין פרוי געהאט א קינד נאך זיבן חדשים און א טאג שפעטער איז די קינד געשטארבן יעצט אונז ווייס מען נישט צו די קינד איז געווען א פערטיגע קינד א בן קיימא און איז פונקט געשטארבן א טאג שפעטער וואס אויב אזוי איז אוודאי די מענטש א נזיר ווייל למעשה איז אים געבוירן געווארן א בן קיימא. אבער ס'קען אויך זיין אז די קינד איז נישט געווען קיין בן קיימא די קינד איז געווען א נפל און ממילא איז די מענטש נישט קיין נזיר איז פשט ס'איז דא דא א ספק צו די מענטש דארף זיך פירן בנזירות צו נישט איז די דין איז זאגט די משנה אינו נזיר אז ער איז נישט קיין נזיר אזוי זאגט דא די תנא קמא מ'עט זעהן אין די גמרא דאס איז די שיטה פון רבי יהודה וואס רבי יהודה האלט ספק נזירות להקל רבי שמעון אומר רבי שמעון קריגט זיך רבי שמעון האלט אז ספק נזירות להחמיר פשט היות וואס אונז האמיר דא א ספק דארף מען מחמיר זיין און די מענטש דארף זיך פירן בנזירות מספק. יעצט, אזוי ווי מ'האט געזען אבער, אז א מענטש וואס פירט זיך בנזירות מספק, האט א גרויסע פראבלעם, ער קען נישט ענדיגן די נזירות, פארוואס? ס'דא צוויי פראבלעמען, איין פראבלעם איז ער קען נישט ברענגען זיינע קרבנות, ווייל על הצד אז ער איז נישט קיין נזיר, קען ער נישט ברענגען א קרבן חטאת אין בית המקדש ווייל א חטאת קען נישט קומען מספק, און מילא די קרבנות קען ער נישט ברענגען, נאך א פראבלעם האט ער אז ער קען זיך נישט שערן, ווייל א נזיר דארף זיך אפשערן און אפגאלן די גאנצע האר פון קאפ, ס'איז דא א איסור אין די תורה לא תקיפו פאת ראשכם, מ'טאר נישט גאלן די פאות, נאר א ריכטיגע נזיר מעג גאלן די פאות, אבער ער וואס ער איז א ספק נזיר קען זיין ער איז נישט קיין נזיר, קען ער זיך נישט גאלן, און ממילא היות וואס ר' שמעון האלט אז ער איז א ספק נזיר, געבט אונז ר' שמעון דא א פאטענט וויאזוי מ'קען זיך ארויסדרייען פון די ספק נזירות. זאגט ר' שמעון אז די איד איידער ער גייט זיך יעצט פירן בנזירות מספיק קען ער מאכן א תנאי, יאמר, זאל ער זאגן אזוי, אם היה בן קיימא, הרי אני נזיר חובה, פשט טאמער די קינד איז געווען א בן קיימא, דעמאלטס איז פשט איך דארף זיך יעצט פירן בנזירות, איז טאקע זאל די נזירות וואס איך גיי זיך יעצט פירן, זיין אלס יענע אונטערנעמונג וואס איך האב זיך אונטערגענומען, ווייל איך בין זיך מחיוב טאקע זיך צו פירן בנזירות. אבער ער זאל צולייגן, ואם לאו, פשט על הצד אז די קינד איז נישט קיין בן קיימא, און מילא בעצם בין איך נישט מחיוב צו זיין א נזיר, הרי אני נזיר נדבה, נעם איך זיך אונטער א נייע נזירות, א נזירות נדבה, פשט ממה נפשך, איז די נזירות וואס ער גייט זיך יעצט פירן גייט זיין א עכטע נזירות, א וודאי'דיגע נזירות, נישט קיין ספק'דיגע נזירות. און מילא צום סוף העט ער זיך קענען שערן און ברענגען די קרבנות. זאגט יעצט די משנה ווייטער, ווייטער מען רעדט פון די זעלבע ציור פון פריער, א מענטש האט זיך אונטערגענומען נזירות טאמער ס'העט געבוירן ווערן ביי אים א וולד, און זיין פרוי האט מפיל געווען, און אונז האמיר דא א ספק אונז ווייס מיר נישט איז די קינד געווען א בן קיימא צו נישט, איז לויט די תנא קמא, תנא קמא האט געזאגט אז היות עס איז א ספק, דארף ער זיך נישט פירן בנזירות. יעצט וואס איז טאמער חזרה וילדה? וואס איז טאמער לאמיר זאגן א יאר שפעטער האט די פרוי א געהעריגע קינד א בן קיימא, איז יעצט הרי זה נזיר, יעצט אוודאי דארף ער זיך יא פירן בנזירות, ווייל דא איז קלאר אז די קינד איז א בן קיימא, און ער האט זיך למעשה אונטערגענומען אז ווען ס'וועט געבוירן ווערן ביי אים א וולד עט ער זיין א נזיר, איז לעצטע מאל האט ער נישט געדארפט, ס'איז געווען א ספק, אבער יעצט אז ס'איז געבוירן געווארן א בן קיימא, אוודאי דארף ער זיך יעצט פירן בנזירות. ר' שמעון אומר, ר' שמעון קריגט זיך דא ווייטער, זאגט ר' שמעון, ר' שמעון האט דא אויך די פראבלעם, ווייל ס'איז דאך דא א צד ס'קען זיין אז לעצטע מאל די ערשטע מאל טאקע די איד האט זיך געדארפט פירן בנזירות מספק, אבער ס'קען זיין אז יענע קינד איז געווען א נפל, פשט קען זיין אז די איד איז נישט געווען מחיוב די ערשטע מאל זיך צו פירן בנזירות, אויב אזוי איז ביי די צווייטע קינד איז ער יא מחיוב זיך צו פירן בנזירות, איז ווייטער א ספק דא, איז וואס טוט מען דא יעצט ביים צווייטן קינד, ס'קען זיין די נזירות די ערשטע מאל איז געווען א נזירות חובה, אויב אזוי דארף ער זיך נישט פירן יעצט בנזירות, אבער עס קען זיין אז נישט קען זיין די ערשטע נזירות איז געווען א נזירות נדבה, און יעצט וועט ער זיך דארפן פירן א נזירות חובה, זאגט ר' שמעון אז די איד דארף זיך פירן ביים צווייטן קינד נאכאמאל אלץ נזיר מספק, אבער ווייטער ר' שמעון געבט אים א פאטענט וויאזוי ער וועט קענען ענדיגן די נזירות. זאגט ר' שמעון יאמר ער זאל מאכן א תנאי איידער ער הייבט יעצט אן די נזירות זאל ער זאגן אזוי אם הראשון בן קיימא טאמער די ערשטע קינד בעצם איז געווען א בן קיימא דעמאלטס די נזירות וואס כ'האב זיך דעמאלטס געפירט הראשון חובה דאס זאל זיין טאקע די נזירות חובה וזו און די נייע נזירות וואס כ'גיי זיך יעצט פירן נדבה זאל זיין א נזירות נדבה סתם א נייע נזירות וואס כ'נעם זיך אונטער ואם לאו טאמער אבער די ערשטע קינד איז געווען א נפל פשט די ערשטע נזירות וואס כ'האב זיך געפירט איז געווען א נדבה הראשון נדבה, דעמאלטס וזו חובה איז די נייע נזירות כ'גיי זיך יעצט פירן דאס זאל זיין די נזירות חובה, און ווען ער מאכט אזא תנאי איז סוף זיין נזירות עט ער זיך קענען שערן ברענגען קרבנות און ענדיגן די נזירות, זאגט די הייליגע גמרא, מען האמיר געזען די משנה אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר לכשיוולד לי בן און ס'ווערט ביי אים געבוירן א זון דארף ער זיך פירן בנזירות, פרעגט די גמרא האי מאי למימרא וואס די חידוש, ענטפערט די גמרא ס'איז טאקע נישטא קיין חידוש, משום סיפא, די עיקר חידוש איז, עס שטייט ווייטער אז טאמער עס ווערט געבוירן א בת טומטום ואנדרוגינוס אינו נזיר, אז טאמער עס ווערט געבוירן א טאכטער אדער א טומטום אנדרוגינוס איז ער נישט קיין נזיר, דאס איז די חידוש פון די משנה, פרעגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש, ער האט דאך געזאגט בן, עס איז געבוירן געווארן א בת, פארשטייט זיך ער דארף זיך נישט פירן בנזירות, ענטפערט די גמרא, ווייל מהו דתימא לכשאבנה הוא דקאמר, פשט מען וואלט געקענט מיינען אז בן מיינט נישט א זון, בן איז א לשון פון לכשאבנה, ווען ס'וועט זיך אויפשטעלן א בנין ווען ס'וועט ביי מיר געבוירן ווערן קינדער, וועל איך זיך פירן בנזירות וואס מיינט נישט דווקא א זון, קא משמע לן דלא, דאס איז די חידוש פון די משנה ס'איז נישט אזוי בן מיינט דווקא א זון א זכר, טאמער ס'ווערט געבוירן א נקבה אדער א טומטום אנדרוגינוס דארף ער זיך נישט פירן בנזירות, זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין משנה ואם אמר כשיהיה לי ולד וכו', טאמער ער זאגט ולד, דעמאלטס, יעדע קינד וואס ווערט געבוירן א בן א בת א טומטום אנדרוגינוס, דארף ער זיך פירן בנזירות, פרעגט די גמרא ווייטער פשיטא וואס די חידוש, ענטפערט די גמרא, ווייל מהו דתימא, איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז ולד דמיחשב ביני אינשי בעינן, אז ולד מיינט אויך א ולד חשוב וואס מענטשן זענען מחשיב, און מענטשן נארמאל זענען נאר מחשיב א בן זכר, איז אפשר דארף ער זיך נאר פירן בנזירות ווען ס'ווערט געבוירן א בן זכר, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די משנה אז נישט, ולד מיינט יעדע סארט קינד, און ממילא אפילו א בת, טומטום ואנדרוגינוס, דארף מען זיך אויך פירן בנזירות. זאגט אונז די גמרא ווייטער, האבן געזען אין משנה, הפילה אשתו אינו נזיר, תנא קמא האט געזאגט, אז טאמער די פרוי האט מפיל געווען אונז האמיר א ספק צו די קינד איז געווען א בן קיימא צו נישט, דארף ער זיך נישט פירן בנזירות. פרעגט די גמרא מאן קתני לה, ווער איז די תנא קמא? ענטפערט די גמרא, ר' יהודה דכרי, דאס איז ר' יהודה, וואס אונז האבן געזען די ר' יהודה אין א ברייתא אין דף ח' לגבי א כרי, אז טאמער איינער נעמט זיך אונטער נזירות על מנת אז ס'איז דא אין א הויפן תבואה הונדערט כור און שפעטער ווערט די הויפן גע'גנב'עט אדער ס'ווערט פארלוירן אונז קען מען נישט ציילן די הויפן האבן מיר געזען אז רבי יהודה האלט היות וואס עס איז א ספק צו ס'איז געווען דא הונדערט כור צו נישט און מספק דארף מען זיך נישט פירן בנזירות ווייל א מענטש ווען ער נעמט זיך אונטער נזירות נעמט ער זיך נישט אונטער על הצד אז ס'גייט דא זיין א ספק און דערפאר זאגט רבי יהודה אז דער מענטש איז נישט קיין נזיר די זעלבע זאך ביי אונזער משנה ווען א מענטש נעמט זיך אונטער נזירות ווען ס'וועט געבוירן ווערן א וולד און דא ווייסט מען נישט צו דער וולד איז געווען א וולד צו נישט, צו ס'איז א בן קיימא צו נישט, האלט דא ר' יהודה אויכעט, וואס איז דער תנא קמא איז ר' יהודה, אז דער מענטש דארף זיך נישט פירן בנזירות. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, ר' שמעון אומר, יאמר אם היה בן קיימא הריני נזיר חובה, ואם לאו, הריני נזיר נדבה, האט מען געזען די פאטענט פון ר' שמעון אין אונזער משנה. זאגט די הייליגע גמרא, בעא מיניה רבי אבא מרב הונא, האט רבי אבא א בעיא געפרעגט פון רב הונא, וואס איז טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר לכשיהא לי בן, ער נעמט זיך אונטער נזירות אז טאמער ס'עט געבוירן ווערן ביי אים א קינד עט ער זיין א נזיר, והפילה אשתו, און טאקע ס'איז געבוירן א קינד, און א טאג שפעטער צו אפאר שעה שפעטער די קינד געשטארבן, און אונז האמיר א ספק צו די קינד איז געווען א בן קיימא צו נישט, והפריש קרבן, איז געגאנגען דער איד און עט מפריש געווען קרבנות פאר זיין נזירות, עט מקדיש געווען קרבנות. פשט, די קרבנות בעצם דא זענען א ספק, על הצד אז די קינד וואס איז געבוירן געווארן איז געווען א בן קיימא, איז די איד א נזיר און די קרבנות זענען גוטע קרבנות, אבער על הצד אז נישט, איז די איד נישט קיין נזיר ממילא די קרבנות זענען נישט קיין קרבנות. אבער וואס די מעשה האט זיך נאכנישט גענדיגט, וחזרה וילדה, נאכדעם וואס ער האט מפריש געווען קרבנות, האט זיין פרוי געהאט א צווייטע קינד, פשט ס'איז בעצם דא געווען צווילינגען, די ערשטע צווילינג איז געבוירן גראד נאכדעם געשטארבן, יעצט האט די איד מפריש געווען קרבנות, און נאכדעם איז געבוירן די צווייטע צווילינג און די צווייטע צווילינג איז א בן קיימא, איז מהו וואס איז די דין? פשט וואס איז די דין מיט די קרבנות, דאס איז קלאר אז די איד דארף זיך פירן בנזירות, ווייל ווי נישט ווי, די צווייטע קינד איז א בן קיימא אפילו די ערשטע קינד איז נישט געווען, די צווייטע קינד איז זיכער, איז א נזיר איז ער זיכער, די שאלה איז וואס טוט זיך דא מיט די קרבנות, און מען וועט זען אפאר שורות ארום די גמרא העט זאגן אז די שאלה איז צי די קרבנות קוקט מען אן ווי ספק'דיגע קרבנות וואס די דין פון א ספק'דיגע קרבן איז אז מען קען עס נישט שערן מען טאר נישט ארבעטן מיט דעם אדער אפשר איז דאס אויך נישט פשט אפשר איז עס נישטאמאל א קרבן ווי מען וועט שוין זען זאגט די גמרא אליבא דמן לויט וועם איז די בעיה אי אליבא דרבי שמעון לויט רבי שמעון וואס איז בכלל די בעיה מאי תיבעי ליה האמר רבי שמעון ספק נזירות להחמיר רבי שמעון זאגט דאך ספק נזירות להחמיר פשט דער איד נאכדעם וואס די ערשטע קינד איז געשטארבן איז דאך א ספק נזיר, און אז א ספק נזיר איז מפריש קרבנות זענען די קרבנות ספק'דיגע קרבנות, איז אוודאי די דין פון די קרבנות איז ווי אלע ספק'דיגע קרבנות מ'טאר נישט ארבעטן מיט דעם מ'טאר עס נישט שערן, לויט ר' שמעון איז עס נישט קיין שאלה בכלל, ואלא נאר לויט וועם איז די שאלה? אליבא דרבי יהודה דאמר ספק נזירות להקל מאי קדוש או לא קדוש די שאלה איז נאר לויט רבי יהודה, איי וואס די שאלה? רבי יהודה האלט דאך ספק נזירות להקל, פשט לויט רבי יהודה בנוגע וואס די ערשטע קינד איז געשטארבן איז די איד זעכער נישט קיין נזיר, על כל פנים פון די ערשטע קינד מצד די ערשטע קינד מטעם די ערשטע קינד איז ער זעכער נישט קיין נזיר און אז ער איז זעכער נישט קיין נזיר וואס איז בכלל די צד צו זאגן אז די קרבנות זאלן זיין ספק'דיגע קרבנות נאר וואס דען דא רעדט זיך דאך אז דא געווען א צווילינג דא געווען א צווייטע צווילינג און די שאלה איז היות וואס די צווייטע צווילינג איז א בן קיימא איז דא א צד צו זאגן אז אז די צווייטע קינד איז א בן קיימא איז די ערשטע קינד אויך געווען א בן קיימא אדער אפשר נישט פשט די שאלה איז ווען צווילינגען ווערן געבוירן, צי זאגט מען אז ביידע זענען די זעלבע סארט, פשט אז די צווייטע איז א בן קיימא איז א סימן אז די ערשטע בעצם איז אויך געווען א בן קיימא, און ממילא איז די איד א נזיר על כל פנים מספק, און ממילא זענען די קרבנות ספק'דיגע קרבנות, אדער אפשר ניין, קען זיין אז די צווייטע קינד האט טאקע נאר געדארפט זיבן חדשים פארדעם איז ער א בן קיימא, די ערשטע קינד וואלט געדארפט ניין חדשים, פשט די ערשטע קינד איז נישט געווען קיין בן קיימא, און טאמער די ערשטע קינד איז נישט געווען קיין בן קיימא, איז ווען דער איד האט מפריש געווען די קרבנות איז ער נישט געווען קיין נזיר, איז אפילו א ספק קרבן איז עס אויך נישט. זאגט די גמרא מאי נפקא מינה, ווי האט קלאפט מאי נפקא מינה פשט דאס איז קלאר אז מען קען נישט מקריב זיין די קרבנות, זאגט די גמרא די נפקא מינה זיין לגיזתו ולעבוד בו, צו על כל פנים די קרבנות האבן א דין קרבנות מספק אז מען זאל נישט טארן ארבעטן מיט דעם מען זאל עס נישט טארן שערן, צו נישט, פשט אפילו לויט רבי יהודה דא ביי אזא ציור איז דא א ספק, זאגט די גמרא תיקו די איבעיא בלייבט שווער, זאגט די גמרא ווייטער בעי מיניה בן רחומי מאביי, האט בן רחומי אן איבעיא געפרעגט פון אביי, וואס איז טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר לכשיהא לי בן פשט ראובן זאגט אז ער נעמט זיך אונטער נזירות טאמער עס ווערט געבוירן ביי אים א זון, ושמע חברו ואמר ועלי, שמעון שטייט דארט, שמעון הערט וואס ראובן זאגט, און שמעון זאגט ועלי, אויך מיך. מאי וואס איז יעצט די דין מיט שמעון? אדיבוריה משמע, פון איין זייט קען מען זאגן אז וואס מיינט ועלי? ווען שמעון האט געזאגט ועלי האט ער געמיינט צו זאגן אז ווען ראובן עט ס ה עט האבן זיין זון אזוי ווי ראובן עט ווערן א נזיר, נעמט זיך שמעון אויך אונטער נזירות ווען ביי ראובן עט געבוירן ווערן א זון. אדער אפשר ניין, או אגופיה משמע, קען זיין אז ווען שמעון האט געזאגט ועלי האט ער געמיינט ווען ביי מיר עט געבוירן ווערן א זון דעמאלטס וועל איך זיין א נזיר נישט ווען ביי דיר עט געבוירן ווערן א זון. זאגט ער ווייטער, אם תמצא לומר אגופיה משמע, לאמיר זאגן אז ועלי מיינט אז די זעלבע זאך ביי מיר פשט אז שמעון האט געמיינט, אז ווען ביי מיר וועט געבוירן ווערן א זון וועל איך אויך זיין נזיר נישט ווען ביי ראובן וועט געבוירן ווערן א זון אבער פון דעסט וועגן האט בן רחומי נאך אן איבעיא אמר הריני נזיר לכשיהיה לי בן ושמע חברו ואמר ואני מאי וואס איז טאמער שמעון האט נישט געזאגט ועלי ער האט געזאגט ואני איז דא איז אויך דא אן איבעיא אנפשיה קאמר פון איין זייט קען מען זאגן אז ואני איז פונקט ווי ועלי שמעון האט געמיינט צו זאגן אז ווען ביי אים ווערט געבוירן א זון עט ער זיך פירן בנזירות או דילמא אדער אפשר ניין? הכי קאמר, רחימנא לך כוותך, פשט פון די אנדערע זייט קען מען זאגן אז ועלי איז טאקע א לשון אז איך וויל אויף זיך מקבל זיין די זעלבע זאך וואס דו האסט מקבל געווען אויף זיך, אבער ואני איז סאך א שוואכערע לשון, ואני איז א לשון פון איך האב דיך ליב אזוי ווי דו האסט דיך ליב, איך בין צוזאמען מיט דיך, פשט איך על זיך מקבל זיין אויף זיך נזירות ווען ביי דיר העט געבוירן ווערן א זון. זאגט ער נאך מער, אם תמצא לומר כל באנפיה כסיפא ליה מילתא, פשט ס'דא א צד צו זאגן אז ווען א מענטש זאגט, ראובן זאגט, ער נעמט זיך אונטער נזירות טאמער ס'העט געבוירן ווערן ביי אים א זון, פארוואס האט ער עס געזאגט? ער האט עס געזאגט ווייל ער וויל ס'זאל געבוירן ווערן ביי אים א זון, פשט ער דאווענט פארן באשעפער זאל אים געבן א זון, יעצט טאמער שמעון שטייט דארט און זאגט איך אויך ווען ביי מיך עט געבוירן ווערן א זון עב איך אויך זיך אונטערנעמען נזירות איז עס זעהר נישט קיין שיינע זאך ראובן האלט דא אינמיטן דאווענען דו האקסט אריין מיט דיינע אייגענע געפילן און ממילא איז מסתבר טאקע צו זאגן אז היות וואס שמעון האט געזאגט אין פראנט פון ראובן אוודאי האט ער געמיינט זיך צו משתתף זיין מיט ראובן אים צו העלפן מיט זיין תפילה כאילו איז אוודאי ווען שמעון האט געזאגט ואני האט ער געמיינט צו זאגן אז ווען ביי דיך עט געבוירן ווערן א זון איז איך צוזאמען מיט דיך עב זיך פירן בנזירות איז לאמיר זאגן אז אזוי איז טאקע דער דין, אבער פון דעסט וועגן איז דא נאך אן איבעיא, וואס איז טאמער אמר הריני נזיר לכשיהיה לפלוני בן, ושמע חבירו ואמר ואני מאי, מי אמרינן שלא בפניו אנפשיה קאמר, או דילמא הכי קאמר ליה, רחימנא ליה כוותך. פשט, דער גאנצער חשבון איז נאר ווען שמעון זאגט עס אין פראנט פון ראובן, ראובן האלט אינמיטן דאווענען, און וואס קומט דא שמעון אריין מיט זיינע אייגענע צרכים, אבער וואס איז טאמער, ראובן האט נישט גערעדט פון זיך, נאר ראובן האט געזאגט אז ער נעמט זיך אונטער נזירות ווען ביי לוי וועט געבוירן ווערן א זון, און שמעון זאגט ואני. איז די שאלה איז, פון איין זייט קען מען זאגן אז היות וואס שמעון שעמט זיך דא נישט פון ראובן, ווייל ראובן האט אויך נישט געדאוונט פאר זיך, ער האט געדאוונט פאר לוי, איז קען זיין דא ווען שמעון האט געזאגט ואני, האט ער יא גערעדט פון זיך אליין, ער שעמט זיך נישט, האט נישט מורא, ער זאגט איך אויך, איך נעם זיך אויך אונטער נזירות ווען ביי מיר וועט געבוירן ווערן א זון. אדער אפשר ניין? אפשר ווען ער האט געזאגט ואני האט ער געמיינט צו זאגן, איך האב ליב לוי אזוי ווי דו האסט ליב לוי, איך נעם זיך אויך אונטער נזירות ווען ביי לוי וועט געבוירן ווערן א זון. תיבעי, זאגט די גמרא, די אלע איבעיות בלייבן שווער. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן, פשט דא רעדט מען פון א מענטש וואס נעמט זיך אונטער צוויי נזירות'ן, איין נזירות נעמט ער זיך אונטער א פשוט'ע נזירות, א סתם נזירות, ער זאגט הריני נזיר, פשט ער דארף זיך גראד אנהייבן פירן בנזירות. אבער חוץ פון דעם נעמט ער זיך אויך אונטער א צווייטע נזירות, א נזירות טאמער ס'וועט געבוירן ווערן ביי אים א זון, וואס דאס עמיר רופן זיין זון'ס נזירות, אוודאי זיין זון איז נישט קיין נזיר, אבער דאס איז א נזירות וואס ער נעמט אונטער אויף זיך לכבוד זיין זון. יעצט אזוי, דער מענטש, אזוי ווי מבואר דא אין תוספות נאך אין די סוגיא, דער מענטש ווייסט נישט ווען זיין זון גייט געבוירן, ער מיינט אז ער האט נאך אסאך צייט, פשט ער רעדט זיך איין אז ער גייט קודם ענדיגן זיין נזירות, און ערגעץ ווי שפעטער וועט זיין זון געבוירן ווערן, און דעמאלטס וועט ער זיך פירן מיטן צווייטן נזירות. וואס איז טאמער ער ווייסט קלאר אז ער האט נישט גענוג צייט, ער ווייסט קלאר אז זיין זון גייט געבוירן ווערן אין נאך צען טעג, איז דאס איז א סוגיא אין די גמרא, דאס וועט מען שוין זען אין די גמרא, אבער דא רעדט זיך אז ער האט נישט געוואוסט, אבער וואס? ס'איז נישט געלונגען, התחיל מונה את שלו ואחר כך נולד לו בן, וואס איז טאמער ס'איז נישט געלונגען די חשבון, ער האט אנגעהויבן זיך פירן מיט זיין נזירות, א נזירות פון דרייסיג טאג, און נאך צוואנציג טאג איז געבוירן געווארן זיין זון, אינמיטן זיין נזירות. און וואס איז די דין? זאגט די משנה, משלים את שלו, קודם זאל ער ענדיגן זיין נזירות, ער האט נאך צען טעג, ענדיג קודם כל די צען טעג, די גאנצע דרייסיג טאג, און נאך ער ענדיגט זיין נזירות, שערט ער זיך, און ער ברענגט זיינע קרבנות, ער ענדיגט עס אינגאנצן, און נאר נאכדעם ואחר כך מונה את של בנו, נאכדעם הייבט ער אן די צווייטע נזירות, זיין זון'ס נזירות. אבער, זאגט די משנה, דאס איז דייקא ווען א מענטש האט געזאגט די לשון, הריני נזיר, ונזיר כשיהיה לי בן, קודם האט ער זיך אונטערגענומען זיין נזירות, און נאכדעם די זוהן'ס נזירות. וואס איז אבער טאמער פארקערט זאגט די משנה, וואס איז טאמער א מענטש האט געזאגט הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר, ער האט זיך אויך אונטערגענומען צוויי נזירות'ן אבער קודם האט ער דערמאנט די זוהן'ס נזירות און נאכדעם די אייגענע נזירות, און ער ווייסט דאך נישט ווען זיין זוהן גייט געבוירן, איז קודם הייבט ער אן זיין אייגענע נזירות, התחיל מונה שלו ואחר כך נולד לו בן, צוואַנציק טאג אריין אין זיין נזירות איז געבוירן געווארן זיין זון, איז דא היות וואס ער האט דערמאנט די זון'ס נזירות פאר די אייגענע נזירות, האקט אפ זיין זון'ס נזירות זיין נזירות, ס'מאכט א פאוז, ס'האקט עס אפ אינמיטן, און במילא וואס דארף ער טון, מניח שלו, קודם כל הערט ער אויף ציילן זיין נזירות, ער האלט יעצט צוואַנציק טאג אריין אין זיין נזירות, האק עס אפ, באלד וועסטו ענדיגן מיט די איבעריגע צען טעג וואס דו האסט, קודם כל ומונה של בנו, אין מיטן די נזירות, אין מיטן די אייגענע נזירות, דארף ער אנהייבן ציילן זיין זון'ס נזירות, פשט, צוואנציג טאג אריין אין זיין נזירות, הייבט ער אן א נייע נזירות, די זון'ס נזירות, ער שערט זיך נישט, נאך צוואנציג טאג קען מען זיך נישט שערן, ער הייבט אן די זון'ס נזירות, ווען ער ענדיגט די זון'ס נזירות, האט ער נאך צען טאג וואס ער דארף נאך משלים זיין, ואחר כך משלים את שלו, און ממילא ענדיגט ער די לעצטע צען טאג, און נאר נאכדעם שערט ער זיך און ער ברענגט צוויי סעטס קרבנות, יעצט, אוואדע קען ער זיך נישט שערן נאך ער ענדיגט די זון'ס נזירות פאר די לעצטע צען טעג, ווייל טאמער ער וועט זיך שערן צען טאג פאר ער ענדיגט, וועט ער זיך נישט קענען שערן צען טעג שפעטער נאכאמאל, ווייל מ'קען זיך נישט שערן נאך צען טעג, די מינימום וואס מ'קען זיך שערן איז נאך דרײַסיק טאג, און ממילא דאס איז די עיקר חילוק צווישן די צוויי ציורים, ביי די ערשטע ציור שערט ער זיך צוויי מאל, איין מאל ווען ער ענדיגט זיינס, און א צווייטע מאל נאך ער ענדיגט זיין זון'ס, ביי די צווייטע ציור איז נישט אזוי, ביי די צווייטע ציור האקט ער אריין זיין זון'ס נזירות אינמיטן זיינס, און פשט נאך צוואַנציק טאג הייבט ער אן ציילן די זון'ס נזירות, שפעטער ווען ער ענדיגט די זון'ס נזירות ענדיגט ער די לעצטע צען טאג פון זיין אייגענע, און נאר נאכדעם שערט ער זיך און ער ברענגט צוויי סעטס קרבנות. יעצט, דרך אגב, תוספות דא איז מבאר די נעקסטע משנה אויכעט, די משנה אין דף ט"ו, איז גרינגער צו מאכן די סוגיא, און אויך שפעטער ווען מ'וועט אנקומען אין יענע משנה, כדי מ'זאל עס גרינגער פארשטיין, עמיר יעצט אויסרעדן אויסערווייניג וואס שטייט דארט אין די משנה. איז אזוי, די משנה דארט רעדט, פון אן ענדליכע ציור פון צו אונזער משנה, אויכעט א איד וואס זאגט הריני נזיר כשיהיה לי בן, ונזיר מאה יום, פשט, דארט רעדט זיך, אויכעט א מענטש האט זיך אונטערגענומען צוויי נזירות'ן, און אויכעט אז ער האט קודם דערמאנט די זון'ס נזירות און נאכדעם די אייגענע נזירות, אבער וואס דארט רעדט מען נישט פון א אייגענע נזירות פון דרייסיג טאג, נאר דארט רעדט מען ווען זיין אייגענע נזירות איז א נזירות פון הונדערט טאג, און יעצט הייבט ער אן זיך פירן מיט זיין אייגענע נזירות ווייל ס'איז נאכנישט געבוירן געווארן א זון, און אינמיטן זיין הונדערט טאג, ווערט געבוירן דער זון, איז דארט עמיר זעהן אז דאס אז זיין זון'ס נזירות האקט אריין אין זיין נזירות גייט נאך א טראט ווייטער, ס'גייט נאך נאך מער, פשט אזוי, וואס איז טאמער ער האלט אינמיטן זיך פירן מיט זיין אייגענע נזירות זיין הונדערט טאגעדיגע נזירות, און צוואנציג טאג נאכדעם וואס ער האט אנגעהויבן זיין אייגענע נזירות איז דער זון געבוירן געווארן, איז דא זאגט מען, נישט נאר זיין זון'ס נזירות האקט אריין אין זיין נזירות, נאר זיין נזירות שלינגט איין זיין זון'ס נזירות, פשט ער דארף נישט יעצט אויפהערן ציילן זיין נזירות, משלים זיין זיין זון'ס נזירות און שפעטער משלים זיין די אייגענע, ניין, דו קענסט יעצט ציילן ביידע נזירות'ן צוזאמען, פשט, פאר די נעקסטע דרייסיג טאג עט ער ציילן סיי זיין אייגענע נזירות סיי זיין זון'ס נזירות, נאכדעם בלייבט נאך פופציג טאג וואס ער ענדיגט צו, ער גיט זיך א שער אפ און ער ברענגט זיין קרבנות, צוויי מאל צוויי סעטס קרבנות און ער ענדיגט די גאנצע זאך, פארוואס? ווייל היות וואס ס'איז דא פלאץ איינצושלינגען די זון'ס נזירות, פשט ער האט זיך נאר געפירט צוואנציג טאג בנזירות, ס'איז געבליבן נאך אכציג טאג, אכציג קען איינשלינגען דרייסיג, זיין זון'ס נזירות איז סך הכל דרייסיג, דרייסיג איז ווייניגער ווי אכציג, פשט אכציג קען איינשלינגען דרייסיג, איז דארט זאגט מען נישט ס'האקט אפ נאר ס'שלינגט איין, פשט ער קען ציילן ביידע צוזאמען, און צום סוף ברענגט ער צוויי סעטס קרבנות, מה שאין כן טאקע דארט, וואס וועט זיין טאמער ער האלט אינמיטן זיין נזירות, ער האלט אינמיטן די הונדערט טאגעדיגע נזירות, און ביי די אכציגסטע טאג ווערט געבוירן זיין זון, איז וויפיל טאג איז נאך געבליבן? ס'איז געבליבן נאך צוואנציג, צוואנציג קען נישט איינשלינגען דרייסיג, פשט די איבעריגע צוואנציג טאג קען נישט איינשלינגען די זון'ס נזירות, איז דארט טאקע די דין אז ס'שלינגט נישט איין נאר ס'האקט אפ, דארט איז די דין אז ער דארף אויפהערן ציילן זיין נזירות, ער פירט זיך דרייסיג טאג די זון'ס נזירות, ער דארף משלים זיין די איבעריגע צוואנציג טאג און נאר נאכדעם קען ער ברענגען די קרבנות, אבער דארט ווי עס קען איינשלינגען זאגט מען נאך מער, זאגט מען ס'שלינגט איין, נישט ס'האקט אפ, אבער ווייטער דאס איז אלעס טאמער ער דערמאנט די זון'ס נזירות פאר די אייגענע נזירות, טאמער ער דערמאנט די אייגענע נזירות פאר די זון'ס נזירות, דעמאלטס איז די דין אזוי ווי ביי אונזער משנה, ער ענדיגט קודם די אייגענע, ער ברענגט די קרבנות, ער שערט זיך אפ, און נאכדעם הייבט ער אן א פרישע נזירות, די זון'ס נזירות.